בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף י ט, מיר הייבן אן דף י ט עמוד א', די פערדע פון די ברייטע שורות, ועוד מתיב רב אושעיא איז אזוי, מען האלט מיר דא אינמיטן פרעגן קשיות אויף ר' אושעיא דא גייט רב אושעיא פרעגן אויף ר' אושעיא האבן מיר געזען נעכטן אז ר' אושעיא האט געזאגט אז ר' שמעון קריגט זיך אין ביידע משנה'ס, ס'האט שוין געהאט צוויי משנה'ס, אין די ערשטע משנה איז געשטאנען אז ראובן שמעון צוויי ברידערס, ראובן שטארבט אן קינדער, לוי ווערט געבוירן איידער שמעון האט מייבם געווען, ס'טייטש אינמיטן די באלאגאן האמיר עס גערופן, לוי ווערט געבוירן אינמיטן די באלאגאן איז ראובנ'טע אלעמאל אן אשת אח שלא היה בעולם פאר לוי, לוי וועט איר קיינמאל נישט טארן מייבם זיין, אזוי האמיר געזען אין די ערשטע משנה, אין די צווייטע משנה האט מען געזען וואס איז טאמער לוי ווערט געבוירן נאך די באלאגאן, נאכדעם וואס שמעון האט שוין מייבם געווען ראובנ'טע, דעמאלס תנא קמא זאגט אז ס'איז נאך אלץ אשת אח שלא היה בעולם, אבער ר' שמעון קריגט זיך אויף דעם, און אויף דעם האט ר' אושעיא געזאגט א מורא'דיגע חידוש, אז בעצם ר' שמעון קריגט זיך אויך אויף די ערשטע משנה, און ר' שמעון האלט אפילו לוי ווערט געבוירן אינמיטן דעם באלאגאן, עט ער נאך אלץ מעגן מייבם זיין ראובנ'טע, פארוואס? ווייל ס'איז באמת נישט קיין באלאגאן, מ'האמיר געזען די גרויסע חידוש, וואס אזוי לערנט רבי אושעיא פשט אין רבי שמעון אז זיקה ככנוסה, פשט ברגע וואס ראובן איז געשטארבן איז כאילו שמעון האט גראד מייבם געווען ראובנ'טע, ווייל ס'איז זיקה ככנוסה אזא מין שטארקע זיקה, און ממילא ווען לוי איז געבוירן איז כאילו שמעון האט שוין חתונה געהאט מיט ראובנ'טע, יעצט אז שמעון שטארבט למשל קען אוודאי לוי מייבם זיין ראובנ'טע, פארוואס? ווייל ס'איז כאילו ער איז געבוירן געווארן נאכן באלאגאן, אזוי האט מען נעכטן מסביר געווען די שיטה פון ר' אושעיא, און למעשה נעכטן האט מען געזען א קשיא פון ר' אושעיא, אונז עט מען זעהן יעצט נאך א קשיא פון ר' אושעיא, ועוד מתיב רב אושעיא, פרעגט רב אושעיא אויף ר' אושעיא, פרעגט ער פון א משנה, שטייט אין די משנה, אין דף כ ח, שלשה אחים, שניים מהן נשואין, שתי אחיות, או אישה ובתה, או אישה ובת בתה, או אישה ובת בנה, ס'טייטש אזוי, דא רעדט מען פון דריי ברידערס, ראובן, שמעון און לוי, און ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט צוויי קרובות, אדער צוויי שוועסטערס, אדער א מאמע מיט א טאכטער, ס'טייטש ראובן האט גענומען די מאמע, שמעון גענומען די טאכטער, אדער אישה ובת בתה, א מאמע מיט אן אייניקל, בת בנה, אן אנדערע סארט אייניקל, ס'טייטש ראובן'ס פרוי און שמעון'ס פרוי זענען קרובות איינער צום צווייטן, לוי נישט, לוי'ס פרוי איז נישט קיין קרובה, און יעצט שטארבן ראובן און שמעון, און די ביידע פרויען פאלן פאר לוי, איז קלאר אז לוי קען נישט מייבם זיין ביידע, אבער לכאורה איינס זאל ער קענען מייבם זיין, און די אנדערע קען ער חולץ זיין, פון דעסוועגן זאגט די משנה ניין, הרי אלו חולצות, ולא מתייבמות, לוי מוז געבן חליצה פאר ביידע, פארוואס? ווייל היות ס'איז דא א זיקה, ס'איז דא א ס'איז דא א זיקה פון ביידע צו לוי, און יעדעס איינס איז אדער אחות זקוקתו, אדער די מאמע פון די זיקה אדער די טאכטער פון די זיקה, מ'האט דאך שוין געזען די סברה אז ווען צוויי שוועסטערס פאלן איז טאר מען נישט מייבם זיין קיין איינס פון זיי אלס אחות זקוקתו, דא אויך, לוי טאר נישט מייבם זיין דארף ביידע געבן חליצה, ור' שמעון פוטר, ר' שמעון פטר'ט אויכעט פון חליצה, פארוואס? עמיר באלד זעהן לערנט'ס ארויס פון א פסוק, על כל פנים.

זענען דאך נישט געשטארבן די זעלבע רגע, קודם איז ראובן געשטארבן, וואס געשענט יעצט מיט רחל? איז רחל קריגט אוודאי גראדע א זיקה צו לוי, ווייל צו שמעון קריגט זי נישט קיין זיקה, שמעון וואוינט דאך מיט די שוועסטער אחות אשתו, איז דא יעצט א זיקה צווישן רחל און לוי, וואס געשענט ווען ס'דא א זיקה צווישן צוויי מענטשן, וואס האט מען געזען וואס זאגט רב אושעיא, זיקה ככנוסה, איז כאילו לוי האט שוין מייבם געווען רחל, כאילו ער האט חתונה געהאט מיט איר, זי איז זיין פרוי, און מילא וואס גייט מיך אן יעצט אז שמעון שטארבט, שמעון שטארבט, פיין, לאה, שמעון'ס פרוי, עט קען אהיים גיין אן קיין יבום אן קיין חליצה, פארוואס? ווייל לוי כאילו וואוינט שוין מיט איר שוועסטער, ככנוסה, פארוואס זאגט נישט ר' שמעון אזוי? פארוואס זאגט ר' שמעון אז לא חולצות ולא מתייבמות, איז לכאורה א ראיה אז מען זאגט נישט זיקה ככנוסה, ווייל ר' שמעון זאגט דאך, פוטר, ער פטר'ט ביידע. אמר רב עמרם, זאגט רב עמרם האסט נישט פארשטאנען ר' שמעון, מאי פוטר נמי, פוטר בשניה, ר' שמעון ווען ער האט געזאגט פוטר מיינט טאקע צו זאגן ער פטר'ט די צווייטע, ער פטר'ט שמעון'ס פרוי, ער פטר'ט לאה, זי קען טאקע אהיים גיין, אבער רחל, רחל איז אוודאי זיקה ככנוסה, רחל וועט אוודאי וואוינען מיט לוי, לוי וועט איר מייבם זיין. איי פרעגט די גמרא, והתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא נישט אזוי, מ'האט געלערנט אין א ברייתא ר' שמעון זאגט קלאר ר' שמעון פוטר בשתיהן, ער פטר'ט ביידע, קענסט מיך זאגן רבי שמעון פטר'ט נאר לאה? אמר רבא, זאגט רבא, ווייסט מיינט בשתיהן, שניה שבזוג זה, והשניה שבזוג זה, ס'טייטש אזוי, רבא לערנט די משנה אביסל אנדערש ווי אונז האמיר עס געלערנט, און ווי מען וועט שוין זען, רבא האט געהאט א טעות, אבער לאמיר זען וויאזוי רבא האט געלערנט די משנה, לאמיר זען די משנה, שלושה אחים, שנים מהן נשואין שתי אחיות ס'דא דריי ברידערס ראובן שמעון לוי און ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס מיט רחל און מיט לאה דא האט רבא געהאט א צווייטע גירסא נישט או אשה ובתה נאר ואשה ובתה ס'טייטש חוץ פון דעם וואס ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס האבן זיי אויכעט חתונה געהאט מיט א מאמע און א טאכטער און יעצט שטארבן ראובן און שמעון. אבער ס'גייט על הסדר, לאמיר טראכטן וואס איז דא געשען. קודם שטארבט ראובן, איז די צוויי פרויען פון ראובן פאלן יעצט פאר לוי, פאר שמעון נישט, ווייל שמעון וואוינט דאך מיט די קרובות פון די צוויי פרויען, מילא שמעון איז אינגאנצן ארויס פון די בילד, אבער זיי ביידע פאלן יעצט פאר לוי. יעצט וואס האלט ר' שמעון ביי אזא ציור, זיקה ככנוסה, טאקע כאילו לוי האט זיי שוין מייבם געווען כאילו ער האט חתונה געהאט מיט זיי, יעצט שטארבט שמעון, און וואס איז די דין יעצט? וואס דארף יעצט לוי טון? וועם איז ער מייבם? וועם איז ער חולץ? ווער גייט אהיים? איז אזוי, פון ראובן איז דאך געפאלן צוויי פרויען, איינס פון די צוויי קען לוי מייבם זיין, זיקה ככנוסה, כאילו ער האט שוין חתונה געהאט מיט זיי, ער קען זיך קלויבן וועלכע ער וויל, ס'טייטש, אונז האבן נעכטן געזען אז ביי צוויי מענער, ווען ס'איז דא צוויי ברידערס, זאגט מען נישט זיקה ככנוסה, ווייל נאר ביי איין ברודער איז דאס דא, פארוואס? ווייל ווען ס'איז דא צוויי ברידערס, איז פאר וועם זאל מען זאגן זיקה ככנוסה? די זיקה פאלט אויף ביידע גלייך, יעדע ברודער האט א רעכט בעצם דא מייבם צו זיין, און ממילא איז נישט שייך צו זאגן זיקה ככנוסה, אבער ווען ס'פאלן צוויי פרויען פאר איין מאן, און די מאן קען זיך קלויבן, ער אליין קען קלויבן, קיינער קען אים נישט אפשטעלן, וועלכע פרוי ער וויל, איז דא אוודאי זאגט מען זיקה ככנוסה, נאר וואס, די פרוי וואס צום סוף, עט ער איר מייבם זיין, אויף איר עט נתברר ווערן אז זי איז די זיקה ככנוסה. עכ"פ, ראובן איז דאך געשטארבן ערשט, און ממילא זיינע צוויי פרויען, עט לוי מייבם זיין איינע פון די צוויי. ברגע וואס עט מייבם זיין איינע פון די צוויי, איז יענעמ'ס קרובה, ס'טייטש אדער יענעמ'ס שוועסטער אדער יענעמ'ס טאכטער, די וואס האט חתונה געהאט מיט שמעון, עט גראד ווערן אן ערווה, וואס ראובן וועט מער נישט קענען מייבם זיין, און ברגע וואס ראובן קען נישט מייבם זיין די ערווה, קען ער אויך נישט מייבם זיין די צרת הערווה, איז קומט אויס למעשה אז פון ראובן'ס פרויען איינע פון זיי עט ער מייבם זיין, און שמעון'ס פרויען זענען ביידע פטור סיי פון יבום און סיי פון חליצה, און ממילא זאגט רבא, דאס מיינט ר' שמעון ווען ר' שמעון זאגט פוטר בשתיהן, וואס מיינט בשתיהן? שניה שבזוג זה ושניה שבזוג זה, וועלכע זוגות? פון וועלכע זוגות רעדט מען דא? איז רבא מסביר די צוויי זוגות וואס מען האט געזען אין די משנה, וואס טייטש ס'איז געווען איין זוג איין פאר וואס דאס איז רחל און לאה די צוויי שוועסטערס שפעטער געווען א צווייטע פאר א מאמע מיט א טאכטער די צוויי פארן האבן חתונה געהאט מיט ראובן און שמעון די צווייטע פון יעדע פאר וואס דאס מיינט צו זאגן אין אנדערע ווערטער שמעון'ס פרויען זיי פאטערט ר' שמעון פון יבם וחליצה און אזוי ווי מ'האט יעצט געשמועסט און ממילא שטימט שוין אלס זייער גוט, קען מען ווייטער זאגן ווי ר' אושעיא האט געזאגט, אז זיקה ככנוסה, אזוי פארענטפערט רבא, זאגט אבער די גמרא, קטעי רבא בארבעה זוגי, ס'טייטש רבא מאכט א טעות לגבי פיר זוגות, דהיינו, לאמיר קוקן נאכאמאל אין די משנה, פריערט האט מען געזען וויאזוי רבא האט געטייטשט, אבער אונז זעמיר נישט געגאנגען ווייטער, אין די משנה שטייט שלושה אחין, שנים מהן נשואין, שתי אחיות, ואשה ובתה האט רבא גורס געווען, וואס שטייט ווייטער, ואשה ובת בתה, ואשה ובת בנה, ס'טייטש אויב מ'איז גורס ווי רבא, דארף מען זאגן, אז ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט פיר פאר פרויען וואס יעדער איינער איז א קרובה איינער צום צווייטן, און אויף דעם פרעגט די גמרא עס איז נישט ריכטיג ווייל חדא דאו או קתני, קודם כל שטייט קלאר או או או שטייט משנה אז ס'איז פיר אנדערע ציורים נישט סתם איין ציור אז ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט פיר פאר, ועוד, חוץ דעם שטימט עס אויך נישט ווייל אויב אזוי וואלט געדארפט שטיין ר' שמעון פוטר בארבעתן מיבעי ליה, לויט רבא'ס פשט וואס טייטש ר' שמעון פוטר בשתיהן, נאר ביי די פרויען פון שמעון? אויב מען טייטשט טאקע אין די משנה אן או, מען טייטשט ווי רבא האט געטייטשט, ו ואשה ובתה ואשה ובת בתה ואשה ובת בנה, אויב אזוי קומט אויס אז ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט מיט פיר פאר פרויען, און אלע פיר פרויען פון שמעון, לויט רבא'ס פשט דארף מען נישט מייבם זיין עס זענען פטור פון יבום וחליצה, און פארוואס שטייט נישט ר' שמעון פוטר בארבעתן, און ממילא איז רבא'ס תירוץ אפגעפרעגט. ועוד, און נאך מער, די גמרא ברענגט א ראיה פון א ברייתא קעגן רבא'ן, ועוד תניא, ר' שמעון פוטר בשתיהן מן החליצה מן היבום, דא זאגט ר' שמעון קלאר וואס ער מיינט און וואס ער האלט און פון וואו ער לערנט עס ארויס, זאגט ר' שמעון, איך פטר ביידע פרויען פון יבום וחליצה שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק אזוי, שטייט אין פסוק ביי אחות אשתו, ואשה אל אחותה לא תקח לצרור, דרשנ'ט ר' שמעון, בשעה שנעשו צרות זו לזו, לא יהא לך ליקוחין אפילו באחת מהן, ס'טייטש ממש ביי אזא ציור, טאמער ראובן און שמעון האבן חתונה מיט צוויי שוועסטערס, און ביידע שוועסטערס פאלן פאר לוי, ס'טייטש ס'איז נעשו צרות זו לזו, זאגט אונז דער פסוק, אז לוי זאל נישט מייבם זיין נישט חולץ זיין ביידע נישט, ס'טייטש פטור ביי ביידע, איז דא זעט מען קלאר וואס די כוונה פון ר' שמעון איז, אז ר' שמעון פטר'ט ביידע, סיי ראובן'ס פרוי און סיי שמעון'ס פרוי, און אויב אזוי איז צוריק שווער, וואס איז פשט, דא זאגט ר' אושעיא זיקה ככנוסה, טאמער מ'זאגט זיקה ככנוסה, וואלט נישט געדארפט זיין אזוי די דין. נאר וואס דען, וואלט געדארפט זיין אז ראובן'ס פרוי זיקה ככנוסה, זי ווערט ממש לוי'ס פרוי, און שמעון'ס פרוי איז זיין אחות אשתו, און ממילא איז לוי עט איר נישט מייבם זיין נישט חולץ זיין. אלא אמר רב אשי, און ממילא ענטפערט רב אשי אזוי. רב אשי פארענטפערט רבי אושעיא, זאגט ער אי דנפול בזה אחר זה, הכי נמי. ס'טייטש אוודאי ביסטו גערעכט, אז טאמער ראובן שטארבט, איז זיין פרוי ווערט גראד א זיקה ככנוסה פאר לוי, שפעטער שטארבט שמעון, איז זיין פרוי פטור פון יבום וחליצה, אזוי וואלט ער טאקע געדארפט זיין און אזוי איז טאקע, אבער הכא במאי עסקינן, פון וואס רעדט די משנה? א אינטערסאנטע סארט ציור, דנפול בבת אחת, ס'טייטש ראובן און שמעון שטארבן די זעלבע רגע, נישט ראובן שטארבט און זיין פרוי ווערט זיקה ככנוסה און ממילא איז שמעון'ס פרוי אן ערווה, ניין! ביידע זענען געשטארבן די זעלבע רגע, ביידע פרויען זענען געפאלן ליבום וחליצה די זעלבע רגע, וואס ביי אזא ציור האט ר' שמעון א פסוק צו פטר'ן ביידע פון יבום וחליצה, ווייל דא עט מען דאך נישט קענען זאגן זיקה ככנוסה, ביידע זענען געפאלן באותו רגע. ור' שמעון סבר לה כר' יוסי הגלילי דאמר אפשר לצמצם. וואס טייטש וואס מיינט די זעלבע רגע? בעצם, אונז ווייס מען, אונז קען מען ציילן רגעס אויפן זייגער, אבער כלפי שמיא איז נישט דא באמת צוויי זאכן זאלן געשען איין רגע, איינס איז געשען א סעקונדע א האלבע רגע פאר די צווייטע זאך, נאר וואס דען? ס'דא א מחלוקת אין בכורות צווישן רבי יוסי הגלילי און די חכמים צו אפשר לצמצם צו אי אפשר לצמצם ס'טייטש דארט רעדט מען ביי א בכור א בהמה וואס איז געבוירן צוויי קינדער צוויי בכורים די זעלבע רגע און די שאלה איז וואס טוט מען דא חכמים זאגן אי אפשר לצמצם וואס מיינט אי אפשר לצמצם ס'מיינט מ'קען זיך נישט אויסרעכענען ס'מוז זיין איינס איז געווען פארן צווייטן איך ווייס טאקע נישט וועלכע, אבער איינס איז געווען פארן צווייטן און במילא דארף מען מספק זיך נוהג זיין ביי ביידע ווי בכורים, אבער ס'מוז זיין איינס איז א בכור, נישט ביידע. רבי יוסי הגלילי זאגט ניין, אפשר לצמצם, אפשר לצמצם איז טייטש, א מענטש ווייסט וואס ער ווייסט, מען קוקט מען זעט בערך ס'איז געשען די זעלבע רגע איז די זעלבע רגע, מען דארף נישט מאכן א חשבון אז איינס האט געמוזט זיין פאר די צווייטע. על כל פנים, רבי שמעון האלט ווי רבי יוסי הגלילי אז אפשר לצמצם, און במילא טאקע אז ראובן און שמעון וועלן שטארבן די זעלבע רגע, עט מען נישט קענען זאגן זיקה ככנוסה, און וואס טוט מען דא? האט ער א פסוק וואס פון דארט נעמט מען ארויס אז ביידע זענען פטור פון יבום וחליצה. איז על כל פנים האמיר דא די שיטה פון ר' אושעיא וואס ר' אושעיא האלט אז ר' שמעון קריגט זיך אויף ביידע משניות, סיי ווען לוי איז געבוירן נאכן באלאגאן און אויך ווען ער געבוירן אינמיטן באלאגאן, היות וואס מען זאגט זיקה ככנוסה, מעג לוי שפעטער מייבם זיין ראובנ'טע. רב פפא אמר, רב פפא קריגט זיך אויף רב אושעיא, און רב פפא זאגט בייבם ואחר כך נולד פליג ר' שמעון, ס'טייטש ביי די צווייטע משנה, ווען לוי ווערט געבוירן, נאכן באלאגאן נאכדעם וואס שמעון האט שוין מייבם געווען ראובנ'טע, דעמאלטס טאקע זאגט ר' שמעון אז שפעטער ווען שמעון עט שטארבן עט לוי אויך קענען מייבם זיין ראובנ'טע, אבער בנולד ואחר כך ייבם ביי די ערשטע משנה ווען לוי ווערט געבוירן אינמיטן א באלאגאן איידער שמעון האט מייבם געווען ראובן'טע לא פליג קריגט זיך נישט רב שמעון און ער האלט טאקע אז לוי וועט קיינמאל נישט טארן מייבם זיין ראובן'טע פארוואס ווייל ער געבוירן אינמיטן דעם באלאגאן ער געבוירן אינמיטן ווען זי געווען אן אשת אחיו שלא היה בעולמו צו אים איי שטעלט זיך די קשיא פון רב אושעיא ס'טייטש אזוי פארוואס האט רב אושעיא געזאגט ווי רב אושעיא האט געזאגט פארוואס האט רב אושעיא געזאגט אז רב שמעון קריגט זיך אויך אויף די ערשטע משנה האט געהאט א ראיה, ווייל טאמער נישט איז די ערשטע משנה איבעריג, איז אויף דעם זאגט רב פפא ס'איז נישט ריכטיג, ותרווייהו לרבנן איצטריך, ולא זו אף זו קתני, וואס טייטש בעצם אין הכי נמי, די ערשטע משנה איז איבעריג, נאר וואס, ס'גייט אויף א סדר, די ערשטע משנה זאגט אונז א קליינע חידוש לויט די חכמים, און די צווייטע משנה זאגט א גרעסערע חידוש לא זו אף זו, די ערשטע משנה זאגט אונז אז די חכמים האלטן אז ווען לוי ווערט געבוירן אינמיטן א באלאגאן איז ראובן'טע אן אשת אחיו שלא היה בעולמו, עט ער נישט טארן מייבם זיין ראובן'טע, און די צווייטע משנה זאגט אונז נאך א גרעסערע חידוש לויט די חכמים, אז אפילו אז לוי ווערט געבוירן נאך די באלאגאן, איז אויכעט, ראובן'טע, בלייבט אלעמאל אסור אויף אים, אלץ אשת אחיו שלא היה בעולמו. זאגט די גמרא, תניא כוותיה דרב פפא, ס'דא א ברייתא, בפירוש ווי רב פפא תיובתא דרב אושעיא, וואס פון די ברייתא איז אויך דא א פירכא אויף רב אושעיא. איז גייען מיר דא זעהן א לענגליכע ברייתא, און באלד עט די גמרא צונעמען יעדע שטיקל פון די ברייתא באזונדער, שטייט אין די ברייתא אזוי, די ערשטע מעשה, שני אחים בעולם אחד, ס'דא צוויי ברודערס, ראובן מיט שמעון, און מת אחד מהם בלא ולד, ראובן איז געשטארבן נעבעך אן קינדער, ער האט איבערגעלאזט ראובן'טע, ועמד השני הזה, לעשות מאמר ביבמתו, שטעלט זיך אויף שמעון, ער נאך נישט גרייט צו מאכן יבום וחליצה, ער גייט מאכן מאמר אין ראובן'טע, ער גייט אים מקדש זיין מדרבנן, ולא הספיק לעשות בה מאמר, ער האט נישט אנגעיאגט, ער האט נישט געמאכט צום סוף מאמר, עד שנולד לו אח. יעצט איז געבוירן לוי, ס'טייטש לוי איז געבוירן אינמיטן א באלאגאן, קיינער האט נאכנישט מייבם געווען, מען האט נישט געמאכט מאמר גארנישט, ראובן'טע איז נאך אינדרויסן, ראובן'טע האט נאך קיינער נישט מייבם געווען, און יעצט לוי ווערט געבוירן אינמיטן די באלאגאן, ומת. יעצט שטארבט שמעון אן קינדער, איז די דין אזוי, הראשונה, יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, עס טייטש ראובן'טע, אוודאי לוי איז נישט מייבם ראובן'טע, ער איז געבוירן אינמיטן די באלאגאן ס'איז אשת אחיו שלא היה בעולמו, זי איז פטור פון יבום וחליצה, ושניה, שמעון'ס פרוי, או חולצת, או מתייבמת. איז לוי מאכט פאר איר אדער חליצה אדער יבום, פארוואס נישט? דאס איז די ערשטע ציור פון די ברייתא. ווייטער די צווייטע ציור, עשה בה מאמר, שמעון האט יא געמאכט מאמר אין ראובן'טע, ער האט איר מקדש געווען קידושין מדרבנן, דאס הייסט מדאורייתא האט ער גארנישט געטון, מדרבנן מאמר האט איר מקדש געווען. ואחר כך נולד אח, און יעצט איז לוי געבוירן, איז לאמיר טראכטן א רגע, מדאורייתא איז לוי געבוירן געווארן אינמיטן א באלאגאן, פארוואס? ווייל ראובן'טע האט דאך נאכנישט געקריגן קיין יבום. מדרבנן איז א שטיקל ווייניגער באלאגאן, ס'האט שוין געווען דא מאמר, עפעס איז געווען דא, אבער ווייטער מדאורייתא איז יא באלאגאן. או, אדער איז געווען פארקערט, שנולד לו אח, אז ס'איז קודם געבוירן געווארן לוי, לוי איז געבוירן געווארן אינמיטן די באלאגאן, ואחר כך עשה בה מאמר, און נאכדעם ערשט האט שמעון געמאכט מאמר מיט ראובן'טע, ומת. און יעצט שטארבט שמעון, איז דער דין אזוי, הראשונה ראובנ'טע, יצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, איז קלאר אז זי איז פטור פון יבום וחליצה, פארוואס? ווייל מן התורה איז דאך גארנישט געווען מיט איר, און לוי איז געבוירן אינמיטן דעם באלאגאן, איז זי א אשת אחיו שלא היה בעולמו, פטור פון יבום וחליצה. און שניה, וואס טוט זיך אבער מיט שמעון'ס פרוי? חולצת ולא מתייבמת, זי קען קריגן נאר חליצה נישט קיין יבום, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי מדרבנן איז כאילו שמעון האט יא מייבם געווען ראובנ'טע, און במילא מדרבנן איז שמעונ'טע כאילו א צרת ערוה, און במילא קריגט זי חליצה נישט קיין יבום, דאס זאגט די תנא קמא, ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט אינטערסאנטע ווערטער, זאגט ר' שמעון ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה, חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה. איז באלד בהמשך עמער זעהן פונקט וואס ר' שמעון זאגט אבער אונז עמער עס יעצט מסביר זיין אויסעווייניג איז אזוי אונז האמער געזעהן צוויי זאכן זאגט ר' שמעון איין זאך האמער געזעהן אז ר' שמעון זאגט אז טאמער לוי ווערט געבוירן נאך די באלאגאן מעג ער מייבם זיין ראובנ'טע נאך שמעון שטארבט דאס איז איין זאך וואס מען האט געזעהן אז ר' שמעון זאגט דאס איז יעדער מודה ר' שמעון זאגט דאס די צווייטע זאך האמער נעכטן געזעהן ר' שמעון זאגט אז מאמר איז א ספק וואס טייטש די חכמים זאגן מאמר איז א דרבנן'דיגע קידושין, ר' שמעון לערנט אנדערש מאמר, ר' שמעון האלט מאמר איז א ספק, ס'איז דא א צד צו זאגן אז מאמר איז ממש קידושין און ס'העלפט מדאורייתא עד הסוף, און ס'דא א צד צו זאגן אז מאמר איז גארנישט מיט נישט, דאס איז די ספק, און פארדעם פירט מען זיך מיט מאמר כאילו טאקע ס'איז א ספק, יעצט אזוי, ר' שמעון דא אין די ברייתא גייט ארויף נאר אויף איינע פון די ציורים פון די חכמים, חכמים האבן דאך געזאגט כללות'דיג אז נישט קיין חילוק ווען שמעון האט געמאכט מאמר, צו ער האט געמאכט מאמר פאר לוי געבוירן, צו נאך לוי געבוירן אלעמאל די זעלבע זאך, ר' שמעון אבער גייט נאר ארויף אויף איינע פון די ציורים, ר' שמעון גייט ארויף אויף די ציור וואס קודם האט שמעון געמאכט מאמר און נאכדעם איז לוי געבוירן, איז לאמיר טראכטן יעצט ביידע צדדים פון מאמר, ס'טייטש מאמר איז דאך א ספק, ס'קען זיין מאמר איז ממש קידושין פונקט ווי יבום אליין, אדער מאמר גארנישט מיט נישט, לאמיר טראכטן וואס וועט זיין די דין טאמער מאמר איז אזוי און טאמער מאמר איז אזוי איז לאמיר זאגן מאמר איז ממש פונקט ווי יבום ס'איז ממש דאורייתא'דיג ס'איז ממש קדושין אליין לאמיר טראכטן אז מאמר איז אזוי איז יעצט אזוי שמעון האט געמאכט מאמר מיט ראובנ'טע דאס טייטש כאילו ער האט מייבם געווען ראובנ'טע און יעצט איז געבוירן לוי נאר וואס טאמער מאמר איז פונקט ווי יבום אליין און לוי געבוירן נאך די מאמר נאך די יבום, איז פשט לוי געבוירן נאך די באלאגאן, וואס האט מען געשמועסט לויט ר' שמעון ווען לוי ווערט געבוירן נאך א באלאגאן, מעג יעצט לוי ווען שמעון שטארבט וועט לוי מעגן מייבם זיין אדער חולץ זיין, סיי ראובנ'טע און סיי שמעונ'טע, קומט אויס לאמיר נאכאמאל קלאר מאכן, לויט די צד אז מאמר איז א זאך וואס העלפט אז מאמר איז ממש קידושין, קען לוי מייבם זיין אדער חולץ זיין, סיי ראובנ'טע סיי שמעונ'טע. דאס איז די צד. לאמיר יעצט גיין מיטן צווייטן צד, לאמיר זאגן מאמר איז גארנישט מיט נישט. שמעון'ס מאמר, ראובן'טע האט גארנישט געטון. יעצט ווערט געבוירן לוי, איז פשט לוי געבוירן אינמיטן א באלאגאן, ווייל שמעון האט גארנישט געטון, מאמר איז גארנישט מיט נישט. יעצט שטארבט שמעון, איז אזוי, ראובן'טע איז אשת אחיו שלא היה בעולם, פארוואס לוי געבוירן אינמיטן א באלאגאן, ראובן'טע טוט טאר ער נישט צורירן, שמעונ'טע איז אוואדע, מוז ער אדער מייבם זיין אדער חולץ זיין. קומט אויס לויט די צווייטע צד, איז ראובן'טע פטור פון יבום וחליצה, שמעונ'טע איז חייב ביבום און חליצה. קומט אויס לויט ביידע צדדים, טאמער לוי עט געבן יבום וחליצה צו שמעונ'טע, האט ער יוצא געווען, איז דאס זאגט דא ר' שמעון, ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה, ס'טייטש ממה נפשך, טאמער לוי עט געבן יבום אדער חליצה צו שמעונ'טע, עט ראובן'טע געפטר'ט ווערן, אפילו על הצד אז מאמר איז פונקט ווי יבום, און לוי קען מייבם זיין חולץ זיין ביידע, אבער על כל פנים איז יוצא טאמער איז מייבם חולץ נאר פאר שמעונ'טע, אבער זאגט רבי שמעון פארקערט, חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה, טאמער לוי עט געבן חליצה פאר ראובן'טע, עט שמעונ'טע נישט געפטר'ט ווערן מיט דעם, פארוואס? ווייל על הצד אז מאמר איז גארנישט מיט נישט, איז ראובן'טע א פשוטע ערווה, איז די חליצה וואס ער געט איר איז גארנישט, ממילא דארף ער סתם אזוי נאכאמאל געבן חליצה אדער מייבם זיין שמעונ'טע. דאס זאגט רבי שמעון, באלד עמיר זען. אין די גמרא אינעווייניג זאגט יעצט די ברייתא ווייטער ביז יעצט האט מען גערעדט פון מאמר יעצט גייט מען רעדן גייט די ברייתא רעדן פון יבום כנסה ומת וואס איז טאמער שמעון האט מייבם געווען ראובן'טע און ער איז געשטארבן ואחר כך נולד לו אח און נאכדעם איז לוי געבוירן ס'טייטש לוי איז דא געבוירן די ציור האבן מיר נאכנישט געהאט דא איז לוי געבוירן געווארן אין א נייע באלאגאן, ס'טייטש, ס'איז געווען ראובן איז געשטארבן, איז געווען א באלאגאן, שמעון האט מייבם געווען, אויס באלאגאן, יעצט איז שמעון געשטארבן, און ווייטער יעצט ראובן'טע און שמעונ'טע דארף מען מייבם זיין, א פרישע באלאגאן, יעצט הערשט ווערט לוי געבוירן, או, אדער זאגט די ברייתא, שנולד לו אח, ואחר כך כנסה, ומת, וואס טייטש דאס די געהעריגע ציור, פון דעם איז לוי געבוירן געווארן אינמיטן באלאגאן, איז ביי ביידע די ציורים שתיהן פטורות מן החליצה ומן היבום.

שתיהן פטורות מן החליצה מן היבום, אזוי זאגט תנא קמא, ווייל תנא קמא זאגט ס'נישט קיין חילוק צו פארן באלאגאן אינמיטן באלאגאן נאכן באלאגאן, אלעמאל זענען ביידע פטור. דברי ר' מאיר, דא הייסט די תנא קמא ר' מאיר, ור' שמעון אומר, ר' שמעון קריגט זיך, ר' שמעון זאגט, הואיל ובא ומצאה בהיתר, היות וואס ווען לוי געבוירן איז שוין נישט געווען א באלאגאן, וואס טייטש ראובן'טע איז שוין געווען חתונה געהאט מיט שמעון, לוי האט איר געטראפן בהיתר, ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור, רבי שמעון איז זייער שיין מסביר דא זיין שיטה, וואס טייטש ראובן'טע איז נישט געווען קיין איין רגע באיסור אויף לוי, ווייל ווען לוי ווערט געבוירן אינמיטן א באלאגאן, וואס פשט, ראובן'טע איז יעצט באיסור אויף אים, ראובן'טע טאר ער נישט יעצט מייבם זיין ווייל זי איז אשת אחיו שלא היה בעולמו, אבער טאמער שמעון וואוינט מיט איר, איז פשט זי איז יעצט בהיתר זי וואוינט מיט א מאן און ממילא יעצט אז שמעון איז געשטארבן מייבם לאיזה מהן שירצה או חולץ לאיזה מהן שירצה יעצט אוואדע קומט די ראובנטע מכח שמעון ממילא ווען שמעון שטארבט קען לוי מייבם זיין אדער ראובנטע אדער שמעונטע און ממילא גייט יעצט די גמרא א ראיה ברענגען כשיטת רב פפא קעגן רב אושעיא זאגט די גמרא אזוי הא בבא דסיפא למאן קתני לה, פארוואס דארף די ברייתא צעטיילן די לעצטע בבא, וואס טייטש די לעצטע דריי ציורים פון די ברייתא, האט די ברייתא צאמגעפארט צוויי און איינס געלערנט באזונדער, וואס טייטש וועלכע צוויי ציורים האט די ברייתא צאמגעפארט, די ערשטע ציור איז ווען לוי איז געבוירן ביים צווייטן באלאגאן, אזוי האט מען געשמועסט אזוי האט מען עס גערופן, און די צווייטע ציור איז ווען לוי איז געבוירן ביים ערשטן באלאגאן, די צוויי ציורים האט די ברייתא צאמגעפארט צוזאמען און געזאגט אז ביידע זענען פטור פון יבום וחליצה. שפעטער האט די ברייתא נאכאמאל אויסגערעדט א ציור וואס לוי איז געבוירן נאך די באלאגאן, און פארוואס האט עס די ברייתא אפגעטיילט, אילימא לר' מאיר קתני לה, מכדי לא שני ליה לר' מאיר, בין ייבם ואחר כך נולד, בין נולד ואחר כך ייבם, לערבינהו וליתנינהו, ס'טייטש לויט ר' מאיר, אלע דריי ציורים איז די זעלבע דין, ביידע סיי ראובנטע און סיי שמעונטע, זענען פטור פון יבום וחליצה, סיי טאמער לוי איז געבוירן אינמיטן די ערשטע באלאגאן, סיי טאמער געבוירן אינמיטן די צווייטע באלאגאן, און סיי טאמער געבוירן נאכן באלאגאן, רבי מאיר וואס דאס די תנא קמא האלט אלעמאל אז ביידע זענען פטור פון יבום וחליצה, אלא לאו, נאר וואס דען מוז מען זאגן אז די סיבה וואס די ברייתא האט אפגעטיילט די דריטע ציור איז אלץ ר' שמעון, די ברייתא וויל אונז זאגן אז ר' שמעון קריגט זיך נאר ביי די דריטע ציור און נישט ביי די ערשטע צוויי ציורים, ובייבם ואחר כך נולד. פליג, בנולד ואחר כך ייבם, לא פליג, שמע מינה, פון דא איז טאקע א ראיה אז ביי א ציור וואס לוי איז געבוירן נאכן באלאגאן, דארט קריגט זיך רבי שמעון אויף תנא קמא, אבער ביי א ציור וואס איז געבוירן אינמיטן באלאגאן, איז לוי אוודאי מודה צו די תנא קמא, זעהן מיר קלאר א ראיה צו רב פפא, אנדערש ווי רב אושעיא. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא גייט יעצט צונעמען די ברייתא וואס מ'האט יעצט געזעהן, אמר מר, מ'האמיר געזעהן די ברייתא, די ערשטע ציור, עמד השני לעשות מאמר ביבמתו, אז טאמער שמעון האט געוואלט מאכן מאמר מיט ראובנטע, ולא הספיק לעשות מאמר ער האט נישט אנגעיאגט ביבמתו עד שנולד לו אח ומת, און נאכדעם איז לוי געבוירן און געשטארבן, איז ראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, און שניה או חולצת או מתייבמת, אזוי האבן מיר געזען אין די ברייתא. פרעגט די גמרא, מאי עמד און מאי לא הספיק, וואס מיינט דאס, ער האט געוואלט, ער האט נישט אנגעיאגט, אי עבד עבד, ואי לא עבד לא עבד, טאמער ער האט אנגעיאגט האט ער אנגעיאגט, טאמער נישט נישט, וואס טייטש ער האט געוואלט און ער האט נישט אנגעיאגט, אלא נאר זאגט די גמרא פשט אזוי, עמד מדעתה, ולא הספיק מדעתה, אלא בעל כרחה, וואס טייטש, שמעון איז געווען גרייט צו מאמר זיין צו געבן קידושין פאר ראובנטע, נאר וואס די לעצטע סעקונדע האט ראובנטע צוריק געצויגן, זי האט געזאגט זי וויל נישט, און שמעון האט מחליט געווען ס'גייט מיר נישט אן דו ווילסט דו ווילסט נישט בעל כרחה האט ער איר געגעבן קידושין, איז דא זאגט די ברייתא, די חידוש אין די ברייתא איז אז אפילו ער האט אזוי געטון איז די מאמר נישט קיין מאמר, און פאר דעם טאקע איז די פרוי פון שמעון שמעונטע קריגט אדער יבום אדער חליצה, וואס איז די חידוש? די חידוש איז אז דלא כרבי דער רבי האלט נישט אזוי, דתניא האמיר געלערנט אין א ברייתא, העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה, איינער וואס צווינגט מאמר, ער געבט איר קידושין בעל כרחה, רבי אומר קנה, רבי זאגט די מאמר איז א מאמר וחכמים אומרים לא קנה, חכמים זאגן אז נישט, איז די חידוש פון אונזער ברייתא איז כשיטת חכמים, זאגט די גמרא מאי טעמא דרבי, פארוואס האלט רבי טאקע אז מאמר בעל כרחה איז קונה, איז ווייל גמר מביאה דיבמה, ער לערנט עס ארויס פון א יבמה ביאה דיבמה וואס מען האט געזען, מה ביאה דיבמה בעל כרחה, אזוי ווי ביאה ביי יבמה איז בעל כרחה אף קידושין דיבמה בעל כרחה.

לערן ארויס פון אנדערע זאכן וואס האט צו טון מיט יבמה, און ממילא מאמר פון יבמה, לערן ארויס פון יבום פון יבמה, אזוי ווי יבום קען מען מאכן בעל כרחה מאמר אויך, און מר סבר חכמים האלטן ניין, מילי דקידושין ממילי דקידושין הוה ליה למילף, מען רעדט דא פון קידושין, לערן ארויס פון קידושין, אזוי ווי סתם אזוי קידושין העלפט נישט בעל כרחה, זעלבע זאך מאמר, עט אויך נישט העלפן בעל כרחה. ווייטער די נעקסטע שטיקל האמיר געזען די ברייתא, עשה בה מאמר ואחר כך נולד לו אח, או שנולד לו אח ואחר כך עשה בה מאמר, ומת, ראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו, ושניה חולצת ולא מתייבמת, ר' שמעון אומר, ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה, וואס דער שטיקל האט מען פריערט מסביר געווען אויסעווייניג, יעצט עמיר עס מסביר זיין אינעווייניג די גמרא עט עס מסביר זיין, זאגט די גמרא אזוי, ר' שמעון אהייא קאי, אויף וועלכע ציור גייט ר' שמעון ארויף? ס'טייטש תנא קמא האט גערעדט פון צוויי ציורים, פון א ציור, וואס שמעון האט געמאכט מאמר און נאכדעם איז געבוירן לוי, אדער א ציור וואס קודם איז לוי געבוירן און נאכדעם האט שמעון געמאכט מאמר, איז די שאלה איז ר' שמעון גייט ארויף אויף וועלכע ציור, און אין אנדערע ווערטער וואס האט ר' שמעון געזאגט? ר' שמעון האט געזאגט ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה, וואס מיינט דאס? איז אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, לוי קען מאכן יבום פאר שמעונ'טע און מיט דעם פטר'ט ער ראובנ'טע, אזוי זאגט ר' שמעון, איז די שאלה איז אויף וועלכע ציור גייט דאס ארויף, אילימא אנולד לו אח ואחר כך עשה בה מאמר, עסט מיר וועלן זאגן אז סגייט ארויף אויף דער ציור אז קודם איז לוי געבוירן געווארן און נאכדעם האט שמעון געמאכט מאמר מיט ראובנ'טע און נאכדעם איז שמעון געשטארבן, דאס זאגט די גמרא דאס קען נישט זיין, ס'טייטש ס'קען נישט זיין אין די וועלט אז ר' שמעון זאל זאגן ביי אזא ציור אז לוי קען מייבם זיין שמעונ'טע, פארוואס? ווייל הא אמרת בנולד ולבסוף ייבם לא פליג ר' שמעון, ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז מ'נעמט אן כשיטת רב פפא אנדערש ווי רב אושעיא, איז טייטש אז יעדער איז מודה אז טאמער לוי איז געבוירן געווארן אינמיטן א באלאגאן איז לוי מיט ראובנ'טע אלעמאל אסור, יעדער איז מודה אפילו ר' שמעון איז מודה צו דעם, אויב אזוי וואס איז געשען דא? לוי איז דאך געבוירן געווארן ממש אינמיטן א באלאגאן, וואס טייטש ראובן איז געשטארבן און יעצט איז לוי געבוירן אינמיטן א באלאגאן, נאכדעם האט שמעון געמאכט מאמר, איז דא ביי אזא ציור, וואס איז טאקע די די, וואס איז טאקע די דין, לאמיר זאגן מאמר איז ממש ווי קידושין, לאמיר זאגן מאמר איז נאך בעסער ווי קידושין, לאמיר מאמר איז פונקט ווי יבום, לאמיר טאקע זאגן, וואס איז יעצט געשען, לאמיר טראכטן, ראובן איז געשטארבן, ראובנ'טע איז געפאלן ליבום פאר שמעון, אינמיטן די באלאגאן ווערט לוי געבוירן, פשט לוי טאר קיינמאל מער נישט מייבם זיין ראובנ'טע, יעצט גייט שמעון מאכט מאמר, מאמר איז ממש ווי קידושין, כאילו ער האט ממש מייבם געווען

פוטרת צרתה, איז פשט אז לוי קען מייבם זיין שמעון'טע און פטר'ן מיט דעם ראובן'טע, איז קען נישט זיין אז די ווערטער פון ר' שמעון גייט ארויף אויף אזא ציור, אלא נאר מוז מען זאגן אזוי ווי אונז האבן פריערט געזאגט א עשה בה מאמר ואחר כך נולד לו אח, אז קודם האט שמעון געמאכט מאמר, נאכדעם איז לוי געבוירן געווארן, וואס דא ממה נפשך, איז די מאמר א גוטע קנין, פונקט ווי יבום, איז פשט אז לוי געבוירן נאך די באלאגאן, אז ער געבוירן נאך די באלאגאן, קען ער מייבם זיין סיי ראובן'טע און סיי שמעון'טע, און על הצד אז מאמר איז גארנישט, איז פשט לוי געבוירן אינמיטן א באלאגאן ווייל ס'איז נישט געווען קיין מאמר, איז ראובן'טע טאקע א ערווה צו אים, און שמעון'טע שמעון'טע איז נישט קיין צרת הערווה ווייל מאמר איז גארנישט, איז ממה נפשך, מעג לוי מייבם זיין שמעון'טע, און פטר'ן מיט דעם ראובן'טע, און דאס טאקע זאגט ר' שמעון, ווייטער האמער געזען וואס זאגט ר' שמעון, חלץ לבעלת מאמר לא נפטרה צרה, ס'טייטש טאמער לוי געט חליצה פאר ראובן'טע, פטר'ט ער נישט שמעון'טע מיט דעם. מאי טעמא פארוואס? איז ער מסביר, משום דהוה צרה וודאי, ובעלת מאמר ספק, ואין ספק, מוציא מידי וודאי, און נאכאמאל איבערגעחזרט די זעלבע געדאנק, ווייל ס'איז דאך דא דא צוויי צדדים, על הצד אז מאמר איז ממש א גוטע קידושין א גוטע קנין, קען לוי מייבם זיין און חולץ זיין ביידע, סיי ראובן'טע און סיי שמעון'טע, על הצד אז נישט, איז שמעון'טע יא, אבער ראובן'טע נישט, ס'טייטש ראובן'טע איז א ספק, שמעון'טע איז א וודאי, איז אין ספק מוציא מידי וודאי, עט חליצה צו ראובן'טע נישט העלפן. זאגט יעצט די גמרא ווייטער יתיב רב מנשה בר זביד קמיה דרב הונא ויתיב וקאמר מאי טעמא דרב שמעון, וואס איז טאקע די טעם פון רב שמעון וואס רב שמעון זאגט אז טאמער מען געבוירן נאך די באלאגאן קען לוי מייבם זיין ראובן'טע פארוואס לכאורה ראובן'טע איז דאך א אשת אח שלא היה בעולמו, ענטפערט די גמרא מאי טעמא דרב שמעון, כדאמר טעמא, ס'טייטש רב שמעון האט זיך זייער גוט מסביר געווען זיין טעם, הואיל ובא ומצאה בהיתר ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור, אזוי מ'האט פריערט געזען ר' שמעון אין די ברייתא געזאגט זיין טעם, היות וואס ווען לוי געבוירן האט ער געטראפן ראובן'טע בהיתר, שמעון איז שוין געווען חתונה געהאט מיט איר, איז פשט אז ווען שמעון שטארבט שפעטער פאלט זי פאר אים פון שמעון, נישט פון ראובן, און פארוואס נישט? אלא נא זאגט טאקע די גמרא, ר' שמעון'ס טעם איז אזוי מין גוט, מאי טעמא דרבנן, פארוואס טאקע קריגן זיך די חכמים אויף דעם? לכאו' רב שמעון זאגט דאך גוט, ווען לוי געבוירן איז שוין ראובן'טע געווען חתונה געהאט מיט שמעון, און וואס איז די פראבלעם? ענטפערט די גמרא, חכמים לערנטס ארויס אין א פסוק, אמר קרא, שטייט אין פסוק, ולקחה לו לאשה ויבמה, דרש'נט פון דעם עדיין יבומים הראשונים עליה, שטייט דא ולקחה לו לאשה, ער האט חתונה מיט איר, ויבמה, ס'טייטש ויבמה, ער האט דאך חתונה געהאט מיט איר, ס'טייטש ער האט איר מייבם געווען, ס'עפעס משמע דא אז אפילו נאכדעם וואס מ'איז מייבם א פרוי איז נאכאלץ ויבמה, ס'טייטש נאכאלץ דא דא עפעס אלטע שיריים, זי הייסט נאכאלץ א יבמה, וואס איז פשט פון דעם? פשט פון דעם איז טאקע דא אז ווען שמעון האט חתונה געהאט מיט ראובן'טע איז כלפי לוי איז זי נאכאלץ א יבמה, ס'טייטש ראובן ליגט נאך דא אין די לופט, זי הייסט נאכאלץ אשת אחיו שלא היה בעולמו. איי פרעגט די גמרא, אלא הא דתנן, מ'האבן געלערנט אין א משנה כנסה הרי כאשתו לכל דבר, אז ווען שמעון האט חתונה איז מייבם ראובנ'טע, איז געהעריג זיין פרוי, ואמר רבי יוסי בר חנינא, וואס מיינט דאס? מלמד שמגרשה בגט, ער גט איר ער דארף איר נישט געבן חליצה, זי איז ממש זיין פרוי, און מחזירה, ער קען שפעטער נאכאמאל חתונה האבן מיט איר אזוי ווי יעדער מחזיר גרושתו, טאמער זי האט נישט חתונה געהאט מיט א צווייטן, איז התם נמי לימא, זאג דארט אויך שטייט ויבמה, עדיין יבומים הראשונים עליה, ותיבעי חליצה, אויב דו זאגסט אז זי הייסט אלעמאל א יבמה, אפילו נאכדעם וואס זי האט חתונה מיט שמעון, איז זאג אז ווען שמעון גט איר, זאל ער איר אויך דארפן געבן חליצה ווייל זי איז א יבמה. זאגט די גמרא ניין, שאני התם דאמר קרא, ולקחה לו לאשה, כיוון שלקחה, נעשית כאשתו לכל דבר ווייל שטייט ולקחה, לקחה מיינט, זי איז געהעריג זיין פרוי, זי איז נישט קיין יבמה. איי, אי הכי הכא נמי פרעגט די גמרא אויב אזוי, זאג דא די זעלבע זאך, פארוואס דא זאגסטו לקחה, דא זאגסטו ויבמה, זאגט די גמרא הא כתב רחמנא ויבמה ווייל שטייט יא ויבמה, איי ומה ראית, ס'טייטש ווי נוצטו דאס, און ווי נוצטו דאס? ענטפערט די גמרא מסתברא, שדי היתירא אהיתירא, ושדי איסורא אאיסורא. ס'טייטש, פון איין זייט שטייט אין פסוק א היתר, ולקחה, לקחה פשט, אז זי איז מותר, זי ווערט א פרוי, זי ווערט אויס יבמה. פון די צווייטע זייט שטייט אן איסור, ויבמה, אז זי בלייבט א יבמה. איז ענדערש וועט מען ווארפן דעם היתר אויף דעם מותר, און דעם איסור אויף דעם אסור. ס'טייטש ווער איז דא דער מותר? דער מותר איז דער וואס האט חתונה געהאט מיט איר. דער יבם וואס האט איר מייבם געווען, ער איז דאך מותר מיט איר צוזאמען, זיי וואוינען דאך צוזאמען, און ממילא דער היתר פון ולקחה, עט מען ווארפן אויף אים. און מ'וועט זאגן ער איז אזוי מין מותר, ממש כאילו זי איז זיין פרוי טאקע, ער דארף איר גט'ן, ער דארף איר נישט געבן חליצה, ער קען שפעטער חתונה מיט איר, די היתר געב איך פאר אים, מה שאין כן די איסור פון ויבמה, פאר וועם האב איך געגעבן? אה, דאס האב איך געגעבן פאר די אסור, ווער איז אסור? די אשת אחיו שלא היה בעולמו, זאגן די חכמים, דער לוי, וואס לוי איז געבוירן נאך אלעמען, ער איז געווען אשת אחיו שלא היה בעולמו, פאר אים וועט מען געבן די איסור, פאר אים וועט מען געבן די ויבמה, פאר אים וועט מען זאגן אז זי הייסט נאך אלץ דעם אשת ראובן וואס זי איז א פראבלעם פאר אים, איי פרעגט די גמרא ולר' שמעון דאמר הואיל ובא ומצאה בהיתר ולא עמדה עליו שעה אחת באיסור, זאגט די גמרא לויט ר' שמעון די גאנצע היתר פון ר' שמעון איז ווייל ווען לוי איז געבוירן איז זי שוין געווען חתונה געהאט מיט שמעון, אלא מעתה אחותו מאמו שנשאה אחיו מאביו ואחר כך נולד אח ומת תתייבם הואיל ובא ומצאה בהיתר, וואס טייטש אזוי, די גמרא פארשטייט יעצט, וואס איז די היתר פון ר' שמעון? אזוי פארשטייט יעצט די גמרא, באלד וועט די גמרא אפפרעגן, אבער די גמרא פארשטייט יעצט ר' שמעון איז אזוי, אז היות וואס ווען לוי געבוירן איז שמעון שוין געווען צוזאמען מיט ראובנ'טע, איז יעצט נעמט לוי די היתר פון שמעון און ער שלעפט עס אויף זיך, ס'טייטש אזוי, אוודאי טאר לוי נישט וואוינען מיט ראובנ'טע, ווייל זי איז אן ערווה, אשת אחיו שלא היה בעולמו, נאר וואס, לוי קען נעמען די היתר פון שמעון, שמעון האט דאך יא געמעגט וואוינען מיט איר, און די היתר איז גובר אויף דעם איסור וואס ער האט, ס'טייטש ער האט א איסור, אבער די היתר פון שמעון איז שטערקער, כאילו ער נעמט איבער שמעון'ס היתר, ער טרעט אריין אין שמעון'ס שיך, אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא, וועל איך דיר טרעפן אן ענדליכע ציור, וואס דארט דארפסטו לכאורה אויך אזוי זאגן, וועלכע ציור? איז דא רעדט מען א ציור אזוי, ס'דא א ראובן, ס'דא איינער מ'עט אים רופן ראובן, ראובן'ס טאטע און ראובן'ס מאמע האבן חתונה געהאט אבער בזיווג שני, וואס טייטש? ראובן'ס טאטע און ראובן'ס מאמע זענען ביידע געווען חתונה געהאט פון פריערט, ראובן'ס טאטע האט געהאט א זון פון פריערט, ריוונס מאמע האט געהאט א טאכטער פון פריער, שפעטער האבן זיי חתונה געהאט און זיי האבן געהאט ריוון, נאכוואס, די זון און די טאכטער, ריוונס טאטע'ס זון און ריוונס מאמע'ס טאכטער האבן חתונה געהאט, קען זיין דארט האבן זיך ריוונס טאטע און מאמע געטראפן ביי דעם שידוך, אבער זיי האבן חתונה געהאט, פשט אז ריוון האט א האלבע ברודער, זיין טאטע'נס זון, און א האלבע שוועסטער וואס האבן חתונה געהאט, זיי זענען דאך נישט קיין קרובים איינס מיטן צווייטן, אבער די חתונה איז געשען פאר ריווען איז געבוירן, ס'הייסט ווען ריווען איז שוין געבוירן איז שוין געווען די חתונה, יעצט שטארבט ריווען'ס האלבע ברודער, איז אוודאי קען נישט ריווען מייבם זיין זיין האלבע שוועסטער, זיין פרוי, פארוואס ווייל ס'איז דאך א שוועסטער, אבער זאגט די גמרא, טאמער ר' שמעון איז גערעכט אז מען נעמט איבער דעם ברודער'ס היתר, אויב אזוי טאקע די פרוי טאר נישט וואוינען מיט אים אלץ אחותו, אבער זאל ער נעמען די היתר פון די ברודער כאילו איבערנעמען די ברודער, ער טרעט אריין די ברודער'ס שיך, זאל ער מעגן מייבם זיין זיין שוועסטער. אזוי פרעגט די גמרא, ענטפערט די גמרא, כ'פארשטיי נישט וואס דו זאגסט מיר, איסר אחותו להיכן אוזל? ס'דאך אחותו ס'איז זיין שוועסטער, ווי איז געגאנגען די איסור? ס'טייטש, וואס מאכסטו מיט די איסור? ווי אזוי ביסטו פטור געווארן פון די איסור? ס'דאך דא א לאו, ער טאר נישט וואוינען מיט זיין שוועסטער. זאגט די גמרא, אה, און פארוואס פריער האסטו יא פארשטאנען? הכי נמי, איסר אחיו שלא היה בעולמו להיכן אזל, וואס איז מיט די איסור אחיו שלא היה בעולמו? פלוצלינג האסטו עס מתיר געווען? זאגט די גמרא וואסערע פארגלייך, האי איסורא דלית ליה היתירא, האי איסורא דאית ליה היתירא, ס'טייטש אחותו האט קיינמאל נישט קיין היתר, ממילא קען נישט יעצט קומען לוי און נעמען א היתר אויף אחותו פון שמעון, אדער ביי די ציור פון ראובן, ראובן וועט נעמען אחותו א היתר פון אחותו פון זיין ברודער, נישט דא אזא זאך נישט דא א היתר אויף אחותו, מה שאין כן די איסור אשת אח האט יא א היתר, ווי איז דא א היתר אויף אשת אח? גאנץ יבמות, די מצוה פון יבום איז א היתר אויף אשת אח, ס'טייטש דאס אליין אז שמעון האט מייבם געווען ראובנטע, פארוואס? וויאזוי? ווייל ער האט זיך באנוצט מיט די היתר וואס די תורה האט אים געגעבן פון אשת אח, ממילא דא זאגט ר' שמעון ווען מען נוצט שוין אזא היתר, איז לוי כשלעצמו וואלט נישט געקענט קריגן אזא היתר, ווייל ס'איז אשת אחיו שלא היה בעולמו, אבער לוי קען איבערנעמען די היתר פון שמעון, שמעון האט שוין געקריגן די היתר פון די תורה פון אשת אח, לוי קען דאס איבערנעמען, היות ס'איז געבוירן געווארן נאך די היתר איז דא געווען קען ער עס איבערנעמען, פארדעם האלט ר' שמעון טאמער לוי איז געבוירן נאכן באלאגאן, קען ער מייבם זיין די ראובנטע.